ס'איז געווען דער הייליגער צדיק ר' לוי יצחק שניאורסאן, דאס איז געווען דער לובאוויטשער רבי'נס טאטע, ער איז געווען ר' לוי'ק פלעגט מען רופן ביי חסידים, אזוי דער מנהג ביי חסידים אז מען פלעגט רופן חסידים אזוי ביים נאמען, פלעגט מען אים רופן ר' לוי'ק, ער איז געווען א גאון עצום, תלמיד חכם עצום, סיי אין נגלה דתורה, סיי אין נסתר דתורה, ער איז געווען א גרויסער רב אין רוסלאנד, ער האט געפירט א גאנצע שטאט וואס איז נישט געווען כלל א קליינע שטאט, ס'איז געווען פון די גאר גרעסטע שטעט אין אוקריינע, אין יענע תקופה איז דאס געווען רוסלאנד צוזאמען, אבער אין אוקריינע איז געווען אין יעקעטרינאסלאוו האט דאס געהייסן יעמאלט, פאר דערויף, היינט הייסט דאס אויכעט דניעפראפראסטראווסק, גאר א גרויסע שטאט אין אוקריינע. און ער איז געווען דער רב פון דעם גאנצן מחוז, פון דעם גאנצן אזור, פון דעם גאנצן פלאץ, וואס דארט איז געווען הונדערטער טויזנטער אידן, און ער האט געפירט זיין מלוכה, זיין רבנות, ביד רמה, אין אלע עניינים פון יהדות, אין אלע עניינים פון תורה, אין אלע עניינים וואס זענען פארבונדן מיט תורת חסידות, אלץ האט ער געפירט ביד רמה, ער איז נישט נתפעל געווארן פון קיינעם נישט, ער איז געשטאנען בתוקף הכי גדול. ביז אז בשעת ס'איז געקומען די צייטן פון די תקופה פון די קאמוניסטן וואס זיי האבן איבערגענומען די ממשלה און זיי האבן געמאכט גזירות אויף אידישקייט איז ער געשטאנען בכל התוקף ביז במסירות נפש בפועל ממש אויף קלה כבחמורה אויף אלע ענייני אידישקייט אין די קהילה זאל שטיין על תילם און אויף דעם האט ער געהאט יסורים ממש ביז ס'איז געקומען די צייט אין די יאר תרצ"ט וואס די ממשלה האט אים האט אים ארעסטירט און אים גענומען אין תפיסה, ער איז געווען אין גאר א שווערע תפיסה פון כמה וכמה חדשים, וואס דארטן האט מען אים גערודפ'ט, און מען האט אים געמאכט כל מיני עניינים פון צער און יסורים נוראים, וואס מען האט געוואלט פון אים ארויסנעמען כל מיני עניינים פון ידיעות וואס ער ווייסט וועגן אנדערע חסידים, און כמובן אז ער האט נישט געעפנט די מויל און ס'איז נישט געווען וואס ארויסנעמען, אבער מען האט אים אויף דעם געקלאפט. און געשמיסן, און ער איז דורכגעגאנגען גאר גרויסע יסורים, און געשטאנען בתוקף ובמסירות נפש, ווי ער האט שפעטער דערציילט אויכעט, אז מען האט אים אפילו געוואלט אפשערן דעם בארד, אזוי איז געווען דער סדר אין תפיסה, אז יעדער איינער וואס איז אריינגעגאנגען האט מען גלייך אפגעשארן, און אפגעשארן די בארד אויכעט, און ער איז געשטאנען בתוקף הכי גדול, במסירות נפש בפועל ממש, מען האט אים געקלאפט, און מען האט אים געשמיסן, און ער איז געשטאנען בכל התוקף און ער האט געזאגט, בשום אופן וועט מען אים נישט אנרירן דעם צלם אלוקים, און און דער פלא הכי גדול איז געווען אז ער האט דורכגעפירט, אז זיי האבן געזען ווי ער שטייט מיט אזא מין תוקף, און מיט אזא מין אמת'קייט, מיט אזא מין מסירת נפש, אז אפילו די רשעים ארורים וואס זענען געווען דארטן פון די קע גע בע ווי ס'האט געהייסן, האבן זיי האבן זיי מסכים געווען און און מ'האט אים געלאזט. מ'האט אים נישט געטשעפעט די בארד. איז זייענדיג שפעטער איז ער געווען אין גלות, און אזוי איז ער געווען מיט יסורים נוראים, ס'איז געווען אין א שווערע יארן לאנג איז ער געווען אין א דארף צווישן גוים און גויאישקייט, און און מיט הונגער, מיט אלע עניינים האט ער געדארפט דורכפירן, שטיין בתוקף ובמסירת נפש, יא, אין אלע זאכן וואס איז געווען ממש, יא, באופן נפלא זיין הנהגה און זיין מסירת נפש בפועל. חסידים דערציילן אז בשעת ס'איז שוין געווען ממש די לעצטע מינוטן, ער איז געווארן קראנק רחמנא ליצלן פון די אלע צרות וואס ער האט געהאט פון די יענע יארן, ביז אז ס'איז געקומען ער איז שוין געווען על ערש דווי, איז שוין געווען שוין אט אט די לעצטע מינוטן, איז געווען עטליכע חסידים וואס זענען געווען אין יענע סביבה אין א פארווארפענע פארווארפענע פאררוקטע לאך אין רוסלאנד, זענען געווען דארטן עטליכע חסידים און זענען געגאנגען זיין מיט אים אין די מינוטן פון יציאת נשמה, האט מען געהערט, ס'איז שוין געווען, שוין געווען א גוסס, און שוין נישט געווען, געווען קוים געקענט הערן וואס ער האט געוואלט עפעס זאגן, מ'האט געפילט אז ער וויל עפעס זאגן, און איינער פון די חסידים האט זיך צוגעהערט, צוגעגאנגען נאנט און האט געוואלט הערן וואס ער זאגט, האט ער געזאגט ווי ער זאגט, איי! ועקבותיך לא נודעו, פסוק אין תהלים, ועקבותיך לא נודעו. עקבותיך גייט אויף עקבתא דמשיחא און ער האט געזאגט עקבתא דמשיחא איי עקבתא דמשיחא לא נודעו מיר ווייסן נישט און מען זעט נישט דעם סוף פון דעם דאס הייסט אז עס האט זיך ארויסגעגאסן די הארץ פון די פארביטערטקייט פון דעם אורך הגלות און פון די יסורי הגלות אז דער עקבתא דמשיחא איז א גרויסער לאנגער עקבתא דמשיחא און לא נודעו מען זעט נישט דעם סוף פון דעם און דאס איז געווען די לעצטע ווערטער וואס מען האט געהערט פון אים פאר זיין הסתלקות. און דאס איז געווען אין דעם טאג פון כ' אב אין די יאר תש"ד וואס דאס איז געווען זיין זיין איז דעמאלט איז געווען זיין הסתלקות. בהשגחה פרטית דאס איז דאך די פרשת עקב, עקבותיך גייט אויף פרשת עקב, די נאמען פון די פרשה פון די וואך איז והיה עקב תשמעון, תורה זאגט יא והיה עקב תשמעון. את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, און דערנאך רעכנט ער אויס א ריבוי ברכות נפלאים ביותר. איז ידוע די שאלה וואס אלע מפרשים שטעלן זיך אויף דעם, מפרשים נאך מדרשים אפילו, וואס איז דאס די ווארט עקב? די ווארט עקב דאס איז עפעס נישט קיין ווארט רגיל, ער וויל זאגן והיה אם תשמעון, כאשר תשמעון, די לשון עקב תשמעון דאס איז א לשון בלתי רגיל כלל, און פארוואס ווערט אנגערופן די פרשה און פארוואס איז די ווארט וואס משה רבינו נוצט, נוצט ער דעם לשון עקב, וואס אין דעם איז דא כמה וכמה מדרשים און כמה וכמה פירושים, אפילו רשי שטעלט זיך אויף דעם, און רשי טייטשט אז דער ענין פון עקב גייט אויף די דברים אשר דש בעקביו. אז ס'איז דא זאכן אין תורה ומצוות וואס מענטשן זענען דש בעקבם, און אויף דעם זאגט מען אז אפילו דברים שהם דש בעקבם אדער דברים שמשליכים אותם תחת עקביהם ווי די לשון שטייט, איז איז אויף דעם דארף מען זיין אויכעט אפגעהיטן תשמרון, און דורך דעם ושמרתם ועשיתם וועלן קומען די אלע ברכות. און דעם ענין דארף מען אויכעט פארשטיין וואס איז דער פשט, וואס זענען די דברים שדש בעקביהם, וואס איז דאס דער גדר, וואס מיינט דאס, און וואס איז דא דער הכרח, דער גודל העילוי וואס ער האט דווקא דערמאנט אט די עניינים, דער פסוק רעדט דאך דא בכלל וועגן דעם שכר המצוות, וואס איז דא נוגע צו מדגיש זיין אז דאס איז דווקא צו אזעלכע עניינים וואס וואס דאס איז עקב, וואס איז די דברים שדש בעקביו, וואס איז די הסברה אין דעם. אבער עס פארהאן א מורא'דיגער טייטש. אין והיה עקב תשמעון איז דא א טייטש וואס ברענגט זיך אינעם ספר אור המאיר, וואס דאס איז א ספר געשריבן ביי ר' וואלף זשיטאמער. ר' וואלף זשיטאמער איז געווען איינער פון די גרויסע תלמידים פונעם הייליגן בעל שם טוב און פון דעם מעזריטשער מגיד און פון ר' פנחס קאריצער, ער איז געווען פון די ערשט פון דעם דור הראשון. פונעם דור דעה פון די תלמידי הבעל שם טוב והרב המגיד ר' וואלף זשיטאמער האט ער געשריבן א ספר אור המאיר וואס דארטן דא מורא'דיגע עניינים אין ענייני פרשת השבוע שרייבט ער א טייטש אויף די פרשה וואס איז דאס דער והיה עקב תשמעון דער ווארט ווערט אראפגעבראכט אויכעט אין אור התורה פונעם צמח צדק וואס ער פרעגט וואס איז דאס דער והיה וואס איז אויכעט נישט א לשון רגיל און וואס איז דאס דער עקב און וואס איז דאס דער תשמעון. זאגט ער א מורא'דיגע טייטש, טייטשט ער אז עקב גייט אויף עקבתא דמשיחא, מיר האבן גערעדט ועקבותיך, עקב גייט אויף עקבתא דמשיחא ווי די גמרא זאגט אין סוף מסכת סוטה און די גמרא סנהדרין, עקבתא דמשיחא, דאס הייסט אז דער זמן, דער זמן פאר משיח קומט, רופט זיך אן עקבתא דמשיחא, דאס איז דער זמן פון עקביים, דאס איז דער עקביים, דאס איז דער סוף, אזוי ווי עקביים כפשוטו, וואס מען רופט עס אן א פיאטע, די עקביים, דאס איז דער סוף פון דעם גוף, סוף קומת אדם, חלק התחתון, און דאס איז על דרך זה איז אונזער דור, דער סוף פון זמן הגלות רופט זיך אן עיקבתא דמשיחא, ס'הייבט זיך אן שוין הערן די טריט, רגלו של משיח. איז אין עיקבתא דמשיחא. אזוי דער פסוק וויל דא זאגן, והיה עקב, אז ס'קומט צו גיין אין דעם זמן פון עקב אין סוף זמן הגלות איז תשמעון. דער טייטש פון תשמעון, טייטשט דער צמח צדק אז תשמעון איז ודאי. דאס הייסט אז ס'איז א דבר ברור אז אין סוף זמן הגלות וועלן אידן צוהערן צו דעם אייבערשטן. דער צמח צדק טייטשט דאס מיוסד אויף דעם רמב"ם, ער ברענגט דעם רמב"ם, דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה, זאגט דער רמב"ם, הבטיחה תורה, שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין, תורה האט מבטיח געווען אז סוף ישראל לעשות תשובה, אז ס'וועט קומען א צייט אין סוף זמן הגלות, וואס דעמאלט וועט שוין נישט זיין קיין צייט משיח זאל דארפן קומען, איז דעמאלט איז סוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, אידן וועלן זיכער. און אוודאי געוויס אידן וועלן תשובה טון, ומיד הן נגאלין, גלייך וועט ווערן די גאולה, און דער רמב"ם ברענגט די פסוקים, די פסוקים וואס שטייט יא אז יא ושבת עד ה' אלוקיך, ושב ה' אלוקיך שבותך ורחמך, אז פאר משיח וועט קומען וועט זיין א זמן פון ושבת עד ה' אלוקיך, אז אידן וועלן תשובה טון, און דעמאלט וועט זיין ושב ה' אלוקיך שבותך דער אייבישטער וועט אונז ארויס נעמען פון גלות. איז במילא, יא, דאס איז דער פשט, אזוי טייטשט דער צמח צדק, והיה עקב תשמעון, זאגט תורה נישט בלשון אם, נישט בלשון כאשר, נאר בלשון ודאי, אז אין עקב, אינעם זמן פון עיקבתא דמשיחא, איז דעמאלט איז ודאי תשמעון, הבטיחה תורה, תורה האט דאך צוגעזאגט, איז דאס זיכער אוודאי אז יעדער איד סוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגאלין אין די זכות פון די תשובה וואס אידן וועלן טון וועט מען זיין וועט ארויסקריכן פונעם גלות. צוריק צו דעם אור המאיר וואס ער ברענגט, אור המאיר זאגט אז די פסוק זאגט דא משה רבינו זאגט צו אידן דברי מוסר, משה רבינו זאגט צו אידן אז ס'קומט צו גיין אין סוף זמן הגלות, יא, ס'קומט צו גיין דער זמן וואס מען הערט און מען פילט אז ס'שוין קומט צו שוין גיין די עקב די רגליו של משיח, מען הערט שוין די פעמי הגאולה. איז זאגט משה רבינו צו אידן והיה עקב והיה אין והיה אלא לשון שמחה, ס'איז שמחה ווייל מען שטייט שוין אט אט ביים שוועל ביים טיר פון די גאולה השלימה, דארף זיין א שמחה גדולה ביותר, און די שמחה דארף זיין עקב זייענדיג אין עיקבתא דמשיחא, און זייענדיג און וויסענדיג אז אט אט שוין ווערט די התגלות פון מלך המשיח, איז תשמעון, הערט זיך איין, טוט תורה ומצוות, גיט זיך אוועק צום אייבערשטן, דינט דעם אייבערשטן. אז א איד דארף וויסן זיין אז עקב תשמעון אז וויבאלד מען הערט שוין דעם קול פון משיח, דארף זיין דער תשמעון אז ער דארף זיך פון זיך אליין אויפוועקן, און ווי ער טייטשט אז מען זאל נישט ווארטן אז מלמעלה זאל אונז קומען און אונז מעורר זיין, ס'איז דא אמאל וואס מען דארף מלמעלה מעורר זיין, יא, וואס מלמעלה מ'איז מעורר קען אמאל זיין אז דאס קומט נישט אויף א יא אויף אזא חסד'דיגן אופן, וואס מ'איז מעורר בכמה אופנים, איז אויף דעם זאגט די פסוק משה רבינו זאגט צו אידן אז והיה מלשון שמחה, אז ס'קומט צו גיין אט אט מ'פילט שוין אז ס'איז די זמן השמחה פון די זמן הגילוי פון די גאולה. איז עקב עיקבתא דמשיחא איז תשמעון תשמעון גייט גיט זיך אוועק צו די תורה און מצוות און פאלגט און הערט זיך איין און הערט זיך איין צום דבר השם תשמעון ושמרתם ועשיתם אז א איד דארף זיך אליין ארומגארטלען און זיך צוזאמען נעמען און זיך איבערגעבן צו אידישקייט און צו תורה און מצוות מיטן גאנצן שטורעם מיטן גאנצן חיות און נישט ווארטן אז מלמעלה זאל מען אים דארפן מעורר זיין. וואס דאס איז דער ענין פון עקב, פרשת עקב די פרשה פון די וואך. וואס לפי זה ווערט פארענטפערט זייער א אינטערעסאנטע שאלה אין די פסוקים פון די פרשה. לכאורה אין די פרשה ווערט א פשוטע שאלה וואס ווערט נתעורר אז מ'לערנט די פרשה. ס'הייבט זיך אן והיה עקב תשמעון. את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. דאס הייסט אז די תורה רעדט וועגן א איד וואס ער איז שומע, ער הערט זיך איין צו דבר השם, און ושמרתם, ער גיבט עס אכטונג, ועשיתם אותם, ער ברענגט עס אראפ אין פועל ממש, תורה רעדט די אלע מעלות. און דערנאך וואס קומט צו גיין די תורה ווייטער און זי זאגט, ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד ואת השבועה, דער אייבישטער וועט פאלגן און היטן זיין ברית, זיין חסד און זיין שבועה. לכאורה, ווען זאל, ווען דארף מען אנקומען צו א ברית? ווען דארף מען אנקומען צו חסד? ווען דארף מען אנקומען צו א שבועה? בדרך כלל ברית, חסד און שבועה דאס איז דריי ווערטער וואס איז דווקא זאכן וואס קומען מלמעלה בדרך מתנה. א ברית, א ברית איז די טייטש איז אז ס'איז דא א כריתת ברית, יא ווי ס'איז מבואר אין די ספרים, די אלטע רבי איז מבאר דעם ענין פון כריתת ברית, אז אזוי ווי א כריתת ברית איז אז צוויי מענטשן אוהבים נאמנים מאכן צווישן זיך א כריתת ברית אז יהיה מה שיהיה היה מה שיהיה אה וואס וואס זאל נישט זיין אונזער ליבשאפט וועט בלייבן בכל התוקף און זיך קיינמאל נישט אפרייסן, דאס איז דער גאנצער ווארט פון א כריתת ברית, ס'איז א התקשרות, מ'גיט זיך אוועק איינער צום צווייטן באופן אז קיין שום זאך וועט עס נישט קיינמאל נישט אוועקנעמען. דאס איז דער ענין פון א ברית, ממילא פרעגט די שאלה, אויב אזוי איז וואס איז געווען דא די דער גאנצער ענין פון פון פון שמר את הברית? ווען דארף מען אנקומען צו א ברית? בשעת א איד איז נישט אין א גוטן מצב, נאר מצד דעם כריתת ברית דער אייבישטער גיט אים על דרך זה חסד, חסד איז אפילו אינו ראוי, מצד מידת החסד איז מען משפיע אויכעט על דרך זה שבועה. ווען איז מתאים מאכן א שבועה? א מענטש מאכט א שבועה, די טייטש איז אפילו ס'וועט זיין שוועריקייטן און כל מיני זאכן, ער האט זיך באשוואוירן, ער האט געמאכט א שבועה, מילא מוז ער מקיים זיין. במה דברים אמורים אז מ'דארף א ברית א חסד און א שבועה, בשעת א איד פירט זיך נישט כדבעי למהוי, בשעת א איד זיין הנהגה איז נישט ווי ס'דארף צו זיין, איז דעמאלט דארף מען אנקומען צו א ברית און א חסד און א שבועה, מלמעלה דארף מען, דארף מען, דער אייבישטער רעכנט זיך נישט מיט די הנהגת האדם, און אף על פי ער איז נישט ראוי וכדאי, פון דעסט וועגן מצד דעם ברית וחסד און שבועה גיט מען אים. אבער דא אין פסוק שטייט דאך פארקערט, שטייט דאך עקב תשמעון ושמרתם ועשיתם, אז איר וועט פאלגן און איר וועט היטן און איר וועט טון, ס'עט זיין א הנהגה, ווי דער צמח צדק טייטשט אז דאס איז מחשבה, דיבור און מעשה, יש, תשמעון איז במחשבה, שמירה איז בפה ווי די גמרא זאגט אין עירובין, און דערנאך איז ועשיתם מעשה, דאס איז מחשבה, דיבור און מעשה. איז אויב אזוי וואס דארף מען אנקומען צו א ברית? וואס דארף מען אנקומען צו חסד? וואס דארף אנקומען צו א שבועה? דעמאלט איז ער דאך ראוי און כדאי און ס'קומט זיך אים. א איד וואס האט געטון און תשמעון ושמרתם ועשיתם איז ער דאך ראוי וכדאי צו באקומען. וואס איז דא די הסברה? איז אויף דעם איז דער טייטש, ווי דער רבי רעדט אין א שיחה א מורא'דיגע טייטש הסברה אין די תורה פונעם צמח צדק פון רבי מהר א מאיר, וואס איז דא די הסברה וואס והיה עקב תשמעון תורה זאגט דא? די כללות ההנהגה פון א אידן בזמן הגלות. אין זמן הגלות איז ידוע אז אין זמן הגלות בכלל איז ווי מען זאגט אין די תפילות פון יום טוב, מפני חטאינו גלינו מארצינו. אידן זענען אוועק אין גלות, און אוועקגייענדיג פון גלות איז ווי דער פלא ווי ער זאגט ווי ער זאגט אין דעם נוסח התפילה אין אנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות. אין זמן הבית האבן אידן געזען געטליכקייט. אידן האבן געזען אלוקות אין זמן, אין בית המקדש, מען האט געזען עשרה ניסים, מען האט געזען בגלוי די השגחה פרטית פון דעם אייבערשטן. ס'איז געווען א זמן פון גילוי אלוקות. אידן האבן געזען, אידן האבן פארשטאנען, אידן האבן געפילט, די אלע כוחות הנפש זענען געווען אויף א מורא'דיגן אופן. און דאס האט געברענגט א השתחוואה, א איבערגעגעבנקייט, א ביטול, אידן זענען געווען אמת איבערגעגעבן צום אייבערשטן מצד דעם וואס זיי האבן געזען אלוקות און געהערט אלוקות און געפילט אלוקות. דאס איז געווען אין זמן הבית. קומט צו גיין די זמן הגלות זאגט מען גלינו מארצינו ונתרחקנו מעל אדמתנו ואין אנו יכולים לעלות וליראות ולהשתחוות. אין זמן הגלות אידן שטייען ווייט פון געטליכקייט, ס'איז א העלם והסתר און א חשך כפול ומכופל, הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים, מ'זעט נישט קיין געטליכקייט, מ'הערט נישט קיין געטליכקייט, ס'איז א זמן פון היינו כחולמים. איז דאס איז א ענין פון פון עקבתא דמשיחא, ס'איז א חשך כפול ומכופל, און א איד האט נישט אין זיך דעם ביטול פנימי ווי ס'איז געווען אין זמן הבית, פון דעסטוועגן דווקא אין דעם זמן זעען מיר פון די אלע סיפורים, צענדליגער, הונדערטער און טויזנטער סיפורים פון אידן בכל הדורות ביז דורינו זה, אז בשעת ס'איז געקומען זמנים און מצבים וואס ס'איז חשך כפול ומכופל אין זמן הגלות, און ס'איז אזוי ווייט און ס'איז נישטא קיין שום גילוי פון געטליכקייט פון צדיקים פון קדושים און פון גילוי אלוקות אין דער וועלט, דווקא דעמאלט זעט מען אז די כח המסירת נפש איז ביי אידן בתכלית השלימות. א איד שטייט מיט'ן גרעסטן איבערגעגעבנקייט, טאקע ער פארשטייט נישט, טאקע ער זעט נישט, טאקע ער פילט נישט, און אדרבה, מ'זעט חשך כפול ומכופל, מען זעט העלמות והסתרים אויף דער וועלט, אין לך יום רחמנא לצלן ווי די גמרא זאגט, און פון זאמען דערמיט שטייען אידן מיטן גרעסטן תוקף אין קיום התורה והמצוות. דער ענין רופט זיך אן בשם עקב, און דא איז דער רמז אין דעם טייטש פון דעם ווארט עקב. עקב מלשון עקביים. אין חסידות ברענגט זיך, דער רבי רש"ב ברענגט אין זיינע מאמרים, אז בשעת א מענטש, ס'איז דא א הייסע וואסער, גאר הייסע, הייסע וואסער, איז אריינלייגן די קאפ אין הייסע וואסער איז זייער שווער. אבער אריינלייגן די פיס אין הייסע וואסער איז נישט אזוי שווער. א מענטש קען נעמען זיינע עקביים, זיין פיאטע, און עס אריינשטעקן אין הייסע וואסער. און און און און עס וועט עס אויסהאלטן אסאך מער ווי די קאפ. פארוואס? ווייל די די פיס איז א כלי, דווקא די פוס, וואס דאס איז דער נידעריגסטער חלק אין דעם נפש האדם, עקביים שבאדם, ווי עס זאגט אין אבות דרבי נתן, מלאך המוות שבאדם, ווייל ס'האט זייער ווייניג חיות. און דווקא דאס, דער ענין פון די עקביים, קען מען עס אריינשטעלן אין הייסע זודיגע פייערדיגע וואסער, און ער ווערט נישט נתפעל פון דעם. על דרך זה זאגט ער בנוגע די דורות, אז ס'איז געווען די אלע דורות וואס איז געווען צדיקים רבנים גדולים וקדושים, פון דעסטוועגן זעט מען אז דווקא בדורותינו אלו, אין די לעצטע דורות פון זמן הגלות, און דווקא וואס מער מען ווערט נענטער צו דעם אור הגאולה, אבער אינעם חשך כפול ומכופל, זעט מען במוחש ביי אידן דעם ענין פון עקב, מען זעט אז ביי זיי איז פאראן די עקביים, די עקבתא דמשיחא, ביי זיי איז פאראן דער עקב, אז דער כח המסירות נפש פון אריינלייגן די פוס אין הייסע וואסער, אז די אנשים פשוטים וואס זענען בחינת עקביים, זיי האבן נישט מורא צו אריינשפרינגען אין פייער און אין וואסער, צו זיך איבערגעבן פאר דעם אייבערשטן און צו מקיים זיין תורה ומצוות במסירת נפש בפועל. און דערפאר זאגט דער פסוק. והיה עקב תשמעון ושמרתם ועשיתם, בשעת די עבודה אין קיום התורה והמצוות איז דאס באופן של עקב, באופן של מסירת נפש, נישט מצד ווייל ער פארשטייט, נישט ווייל ער זעט, נישט ווייל ער פילט, ניין, נאר זיין עבודה איז מצד די גאנצן איבערגעגעבנקייט מער נישט ווי מסירות נפש, עקביים, ער האט געזונטע פיס מיט געזונטע פיאטעס, געזונטע עקביים, און מיט די עקביים גיט ער זיך איבער מיט מסירות נפש בפועל ממש אויף דינען דעם אייבערשטן עבודה בפועל, איז אויף דעם זאגט ער אז דאס איז ושמר ה' אלוקיך את הברית ואת החסד ואת השבועה. וואס איז דער ווארט? בשעת די עבודה איז על פי טעם ועל פי דעת, על פי ראייה, על פי השגה, לפי ערך די כוחות פנימיים כוחות הגבלה מוגבלים פון דעם נפש, איז אויך די תשובה מלמעלה איז אויכעט באופן כזה. איז באקומט מען אויכעט מידה כנגד מידה. האסט אוועקגעגעבן דיינע כוחות פנימיים, באקומסטו אויכעט מלמעלה די השפעה אלוקית, וואס איז זיך מתלבש אין די כוחות ענינים אין די כוחות פנימיים, וואס קומט אראפ אין מדידה והגבלה אין צמצום. בשעת אבער ביי פאראן דער עקב, ער דינט דעם אייבערשטן מצד זיין עקב, ער דינט דעם אייבערשטן נאר במסירות נפש בעבודה בפועל אן טראכטן וועגן זיך און זיינע מעלות, ער איז זיך מוסר נפש מיט קבלת עול און מסירות נפש מיט אמונה פשוטה צו דעם אייבערשטן, דווקא דער עקב, די עבודה וואס איז פאראן איצטער אין סוף זמן הגלות, איז דורך דעם, תשמעון ושמרתם ועשיתם ושמר השם את הברית ואת החסד השבועה, דאס הייסט, אז דעמאלט איז די השפעה מלמעלה אן קיין שום חשבון, קיין מדידות והגבלות. ס'איז נישט מידה כנגד מידה. ס'איז ברית, ס'איז חסד, ס'איז שבועה. דעם אייבערשטער'ס נתינה. דער אייבערשטער וויל אז אידן זאלן באקומען אלץ דורך עבודה. ס'זאל נישט זיין געגעבן דורך מתנה סתם. ביים אייבערשטן איז דא ווי ס'שטייט די לשון אין זוהר נהמא דכסופא. דער אייבערשטער וויל נישט ס'זאל זיין פארשעמטע ברויט. אז א איד זאל באקומען, הגם ער האט גארנישט געטון פאר דעם. דער אייבישטער וויל אז ביי אידן זאל זיין די זאכן זאל נתקבל ווערן בשמחה ובטוב לבב און זאל הייסן זייער אייגענע עבודה, ער האט אליין געהארעוועט אז ס'איז געקומען דורך זיין יגיעה, רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חברו, ער האט אליין געהארעוועט איז געווארן זיינע זאך, און דאס איז וואס די פרשה זאגט. והיה עקב, זייענדיג בבחינת עקב, וואס ער זעט נישט, ער פילט נישט און ער הערט נישט זיין עבודה במסירות נפש בפועל, זיין עבודה בבחינת עקביים, איז דווקא דער עקב איז תשמעון ושמרתם ועשיתם, אז מלמעלה וועט מען אים געבן ער זאל קענען סייע. ער זאל קענען קענען באקומען אלע עניינים בדרך מלמעלה ובדרך מתנה, אז אלץ זאל קומען באופן של ברית חסד ושבועה למעלה ממדידה והגבלה, ווייל ס'הערט זיך נישט זיין מציאות, ער שטייט בתכלית הביטול, הגם אז ביי אים איז דא די עבודה פון עקב תשמעון, אבער נישט ווייל ער באמת קומט זיך אים, ער איז גארנישט מיט נישט, ער איז אינגאנצן בטל, ער איז בחינת עקביים, און אין אים קומט אריין די ברכת השם מיט די אלע ריבוי ברכות וואס די תורה דערציילט. וואס מיט דעם אלעס איז פארשטאנדיק, מורא'דיק אויכעט אט דאס וואס ער זאגט אין רש"י, מצוות שאדם דש בעקביו. נישט פשט מצוות דש בעקביו וואס א מענטש זאל עס נישט מקיים, חס ושלום, לא בשופטני עסקינן ולא ברשיעי עסקינן. רש"י מיינט נישט צו זאגן אז דש בעקביו מיינט אז מ'טרעט אויף דעם און מ'איז דאס נישט מקיים. נישט דאס איז דער טייטש. מ'רעדט דאך דא א איד וואס איז מקיים תורה ומצוות, א ירא שמים'דיגער איד. אבער דער עצם זאך וואס איז דא ביי מיר א חשבון, אז ס'איז דא מצוות וואס זענען בבחינת ראש, ס'איז דא מצוות וואס זענען בבחינת לב, ס'איז דא מצוות וואס אין דעם חלק פון גוף, און ס'איז דא דער חלק הכי תחתון, דער ענין פון דעם עקביים, דער חלק הכי תחתון. איז אויף דעם קומט צו גיין און ער זאגט, דאס איז, דאס איז טאקע די נקודה וואס די פרשה דערציילט אונז, והיה עקב תשמעון, אז בבחינת עקביים, דווקא די עקביים, יא, די עבודה אין א אופן פון עקביים, דאס הייסט אז ער מאכט נישט קיין חשבון, ס'איז נישט אז פריער וויל איך טון די העכערע מצוות, שפעטער וויל איך טון די נידעריגערע מצוות, שפעטער וויל איך טון ווען ס'זיין צום סוף וועט זיין די די לעצטע זאכן וואס איך מיין אז דאס איז א הידור שבהידור מנהג שבמנהג דאס וויל איך טון, דאס איז נישט די דרך העבודה. משליך תחת עקביו, דאס הייסט אין סוף עקביו וועל איך ענדיגן אלע חשוב'ע זאכן וועל איך טון און די זאכן נישט אזוי חשוב, דאס איז נישט די דרך. אין סוף זמן הגלות מאנט זיך דער ענין פון עקביים, אז א איד דארף זיך איבערגעבן און איבערגעבן בפנימיות און איבערגעבן בכל לב ונפש, אז זאל זיין ביי אים דער ענין פון עבודה בפועל אן קיין שום חשבונות, אפילו מצוות וואס קוקן אויס אז דאס איז מער נישט ווי עקביים, מער נישט ווי מצוות. פון די חיצוניות, פשוט'ע זאכן און נידעריגע זאכן, טוט ער דאס מיטן זעלבן חיות, אן קיין שום מצד קבלת עול, מצד עקביים, מצד זיין מסירות נפש, איז ער איבערגעגעבן קלה כבחמורה אן קיין שום הגבלות. און דעמאלט מלמעלה איז די הנהגה מידה כנגד מידה. בשעת א מענטש זיין הנהגה איז על פי שכל און על כבי חשבון, און דאס איז א חשוב'ע מצוה און דאס איז נישט אזוי חשוב, דאס קען מען אפלעגן, דאס קען מען דאס, ער מאכט חשבונות, איז מלמעלה מאכט מען חשבונות אויכעט מידה כנגד מידה. און על פי חשבון איז אך און וויי אז מען מאכט חשבונות. בשעת אבער א איד גיט זיך אוועק צום אייבערשטן בדרך מסירת נפש בדרך קבלת עול עקב תשמעון, איז דעמאלט מלמעלה גיט מען אויכעט אן הגבלות אן חשבונות, דעמאלט די נתינה מלמעלה איז ושמר השם את הברית ואת החסד השבועה, און דעמאלט ווי די גמרא זאגט, כבשה אחת בין שבעים זאבים והיא משתמרת. אויב מען מיינט אז מען איז נישט די שבעים זאבים דארפן האבן מען דארף אונז ראטעווען, און מען מיינט אז מיר זענען תלוי אין די חסדים פון אומות העולם, און מען הייבט זיך אן בוקן צו זיי, און זיך גלעטן מיט זיי, און ווערן אזוי נאנט מיט זיי, איז דעמאלט רחמנא ליצלן זאגט דער אייבישטער ווילסט על פי טעם, ווילסט לעבן על פי שכל, נו, לאמיר זען צי דו גיסט זיך א עצה, ווי שייך א כבשה אחת זאל קענען לעבן על פי שכל מיט שבעים זאבים? אבער בשעת א איד איז זיך מוסר נפש און ער דערהערט אז דאס איז עקב עקבתא דמשיחא און עקביים דארפן שטיין בכל התוקף פון מסירת נפש, און דווקא די עקביים דאס איז די כלי מחזיק ברכה, דאס איז דאס איז וואס מאכט אז עס זאל קענען קומען די אלע השפעות, איז בשעת ס'איז פאראן דער ענין פון עקב. און די מסירת נפש און די איבערגעגעבנקייט איז דעמאלט מלמעלה אויכעט איז דער אייבישטער איז גדול הרועה און גדול השומר און דער אייבישטער גיט אידן אלע ברכות ווי עס שטייט אין די פרשה ואהבך וברכך וברך פרי בטנך און די אלע המשך הפסוקים וואס שטייט אין די פרשה פחדכם ומוראכם יתן ה' על כל העמים אז אידן וועלן זוכה זיין צו איננעמען די וועלט און איננעמען ארץ ישראל און שטיין בכל התוקף און זוכה זיין בקרוב בימינו אמן צו דעם גילוי המשיח און צו די אלע ברכות המנויות בפרשה זאל אלץ מקוים ווערן במילואו און תיכף ומיד אמן כן יהי רצון.